א גוט יאר, די וואך גייט פרשת פנחס. ס'דא צוויי עמורדזשענסיס וואס מען מוז רעדן דערפון אן דעילי בעיסעס. די ערשטע עמורדזשענסי איז אז אין תל אביב איז דא אין אחד העם איז דא א תלמוד תורה וואס בעלז פירט דארט, און כ'האב שוין פארציילט מיט א. דריי אדער פיר יאר צוריק, ס'איז געקומען עפעס א מענטש וואס איז געגאנגען אפגעשוירן אינגאנצן, ער האט אויסגעזען ווי א שייגעץ אין די גאס, מיט טעטוס, איז ער געקומען צו א אינגערמאן וואס ער איז א קאנטראקטער און ער האט אים געזאגט ער וויל פאר אים ארבעטן, און ער הייבט אן צו רעדן א זאפטיגן אידיש, פרעגט ער אים פון וואו ביסטו? זאגט ער איך בין א בעלזער. בחור, אין רחוב אחד העם איז געווען א גרופע פון מנהלים מיט מלמדים וואס האבן געשטופט אין אחור פאר די קינדער, זיי האבן געטוהן כל דבר אסור אזוי תל אביבי סטייל, תל אביב איז דאך א פרייע שטאט, און ממילא בין איך אראפ פונעם וועג און איך זוך פרנסה, שוין, ער האט אויפגענומען די גאנצע זאך, געגאנגען צו די פאליס מיט אים, און ער האט געמאכט אויף זיי א פייל, ער האט געמאכט א טומל, בעלז איז דאך אבער שטערקער, אבער. למעשה סאיז אזויפיל געווען אז דעם מלמד האבן זיי געמוזט אוועקשיקן. דער מלמד הייסט מרדכי אברהם ראזענפעלד און יעדער האט געוויסט דערפון און מהאט עס שטיל געמאכט און מהאט אים דעמאלטס אפאר יאר צוריק ארויסגעווארפען נאר מהאט עס נישט מודיע געווען פאר די פאליס. וואס איז געווען איז אז די לעצטע פאר חדשים איז געווען אסאך קאמפלעינס פון בעלז אין אחד העם, ווייל זיי האבן געמיינט אז נאר אין ירושלים טאר מען נישט טון זנות אין תלמוד תורה, זיי האבן נישט געכאפט אז אין תל אביב טאר מען אויך נישט טון. על כל פנים זענען זיי געגאנגען און מ'האט געמאכט חקירות די פאליס און מ'איז געקומען דערויף אז דארט איז צרות ווי א בארג, נאך היינט, נאכדעם וואס מ'האט אוועקגעשיקט איין מלמד, ס'איז צרות ווי א בארג. בקיצור. היינט מאנטאג האט מען אויפגעפיקט פון דארטן עטליכע מלמדים, כ'האב די נעמען אלע, זיי ווילן אויפפיקן יעצט נאך. און דעם מנהל האט מען אויפגעפיקט און ס'איז געווארן לעבעדיג. יעצט די אנדערע מלמדים האט מען אויפגעפיקט נישט פאר סעקשועל אביוז נאר ווייל זיי האבן געשלאגן ווי רוצחים. ס'איז שוין אין אלע פרייע צייטונגען אויך. ס'איז שוין אין די צייטונגען אז א תלמוד תורה אין תל אביב, א בית ספר, מען זאגט דאך נישט דא קיין תלמוד תורה, ס'איז א בית ספר. אבער אונז ווייסט מיר אז דאס איז בעלז ווייל מ'ארבעט שוין א לאנגע צייט אויף דעם. איינער האט מיר אמאל געזאגט די בהמה די אין בעלז געשעהט דאס נישט, אונז האמיר די קדושה פון ר' אהרל'ען, קדושתו של אהרן, זאג איך אים די מיינסט צו זאגען אז ר' אהרל'על האט עס נישט געטוהן, אבער די מיינסט נישט צו זאגען אז ארום און ארום אים איז עס נישט געטוהן געווארען, ס'איז אלל אווער, די פירערס אין בני ברק זענען די זעלבע חזירים, ווען כ'האב גערעדט אויף פירערס האט יעדער געזאגט די רעדסט דאך אויף גאט ברוך הוא אליינס, די ווייסט אז דער פירער האט א ברודער וואס ער פירט די אלע קראנקע, בעלזער רב האט אים געזאגט אפילו ער מוז נישט דאווענען. אין די צייט וואס ער גייט דאווענען העלפט ער פאר א מענטש, דערווייל יעצט ארויסגעקומען אין ארץ ישראל אז ער האט אפאר דאקטוירים וואס זיי געבן אים צוריק אונטערן טיש און דאס איז אויף שמור לי ואשמור לך, ער קען אמאל נעמען א מענטש וואס ער האט בכלל נישט קיין שייכות מיט די מין קראנקהייט אדער וואס ער האט יא שייכות און ס'איז דא א בעסערע דאקטער און אים זאגן גיי נישט צו יענעם גיי צו דעם ווייל דארטן קריגט ער עפעס, דאס איז די פירער וואס האט צו טון מיט די דאקטוירים, ס'איז אלץ פול אוו בעלאוני די גאנצע זאך איך טריי יעדן איינעם מסביר צו זיין זאלטס קיינעם נישט גלייבן. יו דאונט בעליוו עניבאדי עניטינג, איז במילא איז דא יעצט א מעידזשער ברעיק טרו, יוי בעלז וועט עס נישט קענען פארשמערצן, יא עס האט זיך אנגעהויבן דורך די תלמוד תורה פון תל אביב פון דארט וועט זיך עס אריינציען אין די אנדערע תלמוד תורה'ס, כ'האף ס'וועט זיך אריינציען אין בני ברק יעצט אויכעט, און מ'וועט ארויסווארפן פירער. פירער האט געשטיפט מיט קינדער. כ'האב אפילו געהערט אמאל א ווידיאו ווי ער פרעגט, ס'איז דא א יונגל וואס ער זאגט אז דו האסט אים געטאטשט, האסט אים געפאטשקעט יעדן טאג. זאגט ער, ער איז געווען דייעבעטיק און ער האט אים געמוזט געבן א נידל, און ממילא אז ער געבט א נידל אין אחור האט ער שוין געפאטשט די פנים אויכעט, ס'איז פנים ואחור. אחור וקדם צרתני, ותשת עלי כפכה. דאך א פסוק, ניין? ער האט שוין מודה געווען. נאר ער איז נאכנישט מודה פונקטליך, ער זאגט ער יענער האט געדארפט האבן א נידל פאר דייעביטיס, יעצט איך ווייס, כ'מיין איך בין באקאנט אביסל, ס'איז דא הונדערטער און הונדערטער קינדער יונגלעך און מיידלעך וואס זיי האבן דייעביטיס, איך ווייס פון פון א מעדיקל פוינט אוו וויו, מען לערנט זיי אויס פון קליינווייז אויס זיי זאלן זיך געבן א שטעך, זיי ווייסן וואו זיך צו שטעכן, זיי דארפן זיך נישט געבן אין אחור ווייל ס'איז דא אסאך פלעצער אין גוף וואו די נערוון איז נישט אזוי אנגעצויגן און ס'טוט נישט אזוי וויי, און געווענטליך. איז עס ביי די טיי פון די פיס, דארטן ווי עס קומט זיך צאם די ביידע פיס צום גוף, דארטן איז די פלייש דיק און ס'איז נישט אזוי געפערליך, אדער זיי געבן זיך א שטעך אריין אין בויך, אין די עבדאמען, סאו קיינער זאל מיר נישט זאגן אז צו דעם דארף מען האבן אז פירער זאל עס טוהן, און נאך מער, ס'איז דא אין קעמפ הונדערטער קינדער וואס זיי האבן עס און זיי טוען עס און מ'ווייסט אפילו נישט, קיינער ווייסט נישט, נאר וואס? יא אמאל א קינד האט עס נישט גענומען, עס איז צוזאמגעפאלן און עס איז שיער געשטארבן, האט זי געגעבן א זאג, עס איז א דייעבעטיק, האט מען גראד געכאפט דעם נידל און מען האט עס איר געגעבן. עס איז דא אזויפיל זאכן וואס איז מענטשן נעמען קער אליינס, מען דארף נישט האבן פאר א פֿערצן צו א פֿופֿצן יעריגן בחור אין א ישיבה קטנה אז פירער זאל אים אראפשלעפן די הויזן און אים אריינשטופן דעם נידל אינעם אחור, דער איז נאו וועי דעט דיס העז טו בי דאן, חוץ פון דעם ווען דאס קינד קוקט נישט אויפן מענטש וואס ער שטופט אים אריין די נידל, ער מוז דאך קוקן דעם אפעסיט וועג, איז ממילא מאן יימר ער האט אים נישט אריין געשטופט די ערבה, ווייסט שוין היינט גארנישט, נישט נאר די נידל, און איך זאג ענק נאכאמאל יענקל פירער האט אומגעברענגט גאנץ בעלז, ס'איז דא הונדערטער וויקטימס וואס האבן מיך אפגעקאלט. איז למעשה יעצט האט מען געכאפט די תלמוד תורה פון אחד העם, מען האט איינגעזעצט עטליכע פון די מלמדים מיטן מנהל, און זיי גייען אלע דורכגיין די משפט.

און לעצטע וואך זונטאג איז מען געקומען צו א מענטש וואס איך ארבעט מיט אים, און מען האט אים אראפגעלייגט א שיין בינטל הונדערטער קעש, און מען האט געוואלט אז ער זאל אינפלוענסן מיך און אויך ער אז מען זאל אויפהערן צו טשעפען משה אלי' טייטלבוים. אבער ס'קומט, ס'קומט צוביסלעך, ס'איז דא אויך נישט אזוי שלעכט, און דער עולם האלט שוין די הענט ביי זיך, אבער דאס וואס מען האט אים יעצט איינגעזעצט דאס איז פון עבירות וואס זיי האבן געטון מיט יארן צוריק. ווייניג, ווייל די קינדער זענען געווארן גרויס, און זיי קומען אלע פאר אז זיי האבן גארנישט מיט בעלז, איז וועגן דעם בעט איך בעלז, עטס האטס זייער א שיין חסידות, א שיין רביסטעווע, און עטס האטס געהאט דעם קדושת אהרן, און טרייטס אנצוהאלטן די קדושה, ביקאוז איך באקום זייער אסאך אינפארמעישן אז ס'טויג נישט, עניוועי, יעצט איז דאס איז איין זאך, די צווייטע וואס כ'וואלט זאגן לעזער בערלאנד, הרב הגאון הצדיק הקדוש לעזער בערלאנד, א חזן נפלא, הפלא ופלא, צוויי פרויען זענען געקומען אויף די סטענד קעגן אים, זיי האבן געזאגט ער האט זיי מאנס געווען מיט כח, איינגערעדט אז זיי זאלן זיך ווי מען זאגט אויסטון, און ער גייט מיטן טלית, ער איז אויך געווען אויסגעטון, רחמנא לצלן, איך פארשטיי עס נישט, דאס איז דאס איז ברסלב? דאס איז שמירת הברית? Wow! און דער משוגענער האט געשריגן ער קען זיי נישט! ער האט געטון די זעלבע וואס די מיסטעיק וואס אונז פלעגן מיר רופן דזשאוק נאמבער סיקסטין, איך קען דיך נישט! איז אלעס וואס מען האט געדארפט טון איז צו ברענגען מענטשן עדות אז זי האט אים יא געקענט, און ממילא איז ער דורכגעפאלן, ווייל א כופר הכל איז א געפערליכע זאך, א מודה במקצת איז. חייב בשבועה, און כופר הכל איז פטור פון אלעם, דאס מיינט מען טראסט אים גארנישט. איז און זיי גיין, זיי האבן געברענגט עדות אז די פרוי האט זיך געדרייט ביי אים אין שטוב, און ער האט זי יא געקענט, ער האט זי געקענט א לאנגע צייט, סאו יעצט זאגט ער ער קען זי נישט, שטייסט, ער דארף זאגן אזוי ווי ער האט געזאגט אין האלאנד אז די ערווה שטעלט זיך אים שוין נישט ווייל ער איז שוין צו אלט, עניוועי ער איז אויף צרות, און זיי האבן געזאגט זיי וועלן ברענגען צוואנציג דרייסיג טויזענט חסידים אין פראנט פון בית משפט, ס'איז געקומען הונדערט פופציג צוויי הונדערט משוגעים. און ס'קען זיין אז זיי וואלטן געוואלט אז מ'זאל דורכברעכן דעם געזעץ אז מ'זאל יא קענען בועל זיין פרויען מיט אשת איש'ס, אבער די פרויען זאגן ער איז אזא בעל כח מיט כח האט ער זיי גערעיפט גערעיפט מיט כח, זיי האבן זיך נישט געלאזט, נישט יעדער איז געווען א מפותה, ס'איז געווען וואס איז געווען אן אונס, זיי האבן מורא געהאט צו זאגן א ווארט ווייל זיי האבן מורא געהאט פאר זיינע רוצחים, און היינט זיין אייגענער זון לעיזער'ס זון געבט ער אויס אז די טאטע איז א מנוול, זיין איידעם זאגט אזוי, יעדער זאגט אזוי, על כל פנים ס'האט זיך געריקט פארוארד צו א בעסערונג. לעזער וועט זיך אויסלערנען די חסידים מיט די אלע זאכן מיינט גארנישט, ווען מען גייט אין דזשעיל זיצט מען אליינס. איך זאג ענק נאכאמאל, דער עולם האט מיך אייביג געפרעגט, פלוצלינג האסטו געעפענט אן ארגענעזעישאן אז מען טאר נישט טאטשן קינדער, מען האט געדארפט געבן א ווארענונג צוויי דריי יאר צו קודמ'ע, וויל איך ענק זאגן, די ווארענונג איז געווען, מען האט איינגעזעצט ברוך מרדכי'ן, ס'האט אים געקאסט מיליאנען זיך צו באפרייען, ער איז אראפ ווי א וועלטס חזיר, מען האט איינגעזעצט נאך אפאר חברה, דאס איז געווען ענקער ווארענונג, איך זאג ענק נאכאמאל, יעצט זאלט איר וויסן, די מצב איז שרעקליך ווייל עווענטשעלי וועלמיר אונז איבערנעמען דעם גאנצן הנהגה פון טשיילד מאלעסטינג, אונז גיימיר דאס ארויסנעמען פונעם דיסטריקט אטוירני'ס אפיס, ס'האלט ס'האלט אויף א וועג, אונז פארמיר גוט דערווייל מיט די גאווערמענט, און דער סוף גייט זיין ווער ס'וועט טאטשן א קינד וועט אריינגיין אין א ספעשל קאמישן וואו ס'וועט נישט העלפן קיין קאנעקשאנס מיט געלט. און מען וועט גיין זיצן אזוי האט זיך געזעהן, מען געט ברייטע מוציא'ס, ברוך מרדכי האט באקומען דרייסיג יאר, וועבערמאן האט באקומען פופציג יאר צו הונדערט יאר, ס'איז אפי' נישט דא אזויפיל אזא מין אין די בוקס, איז נישט דא אזא מין לאנגע תפיסה, האט מען אים אראפגעגעבן פופציג יאר, הערט וואס דא טוט זיך, עטס וועטס אלע באצאלן א פרייז, טרייט זיך אויס צו טאטשן קינדער, און זיי זיצן נאך יעצט אויפן קעיס פון משה הערש, משה הערש קליין איז נאכנישט ארויס צו זיין קעיס, מען זיצט נאך דערויף, יעדער וואס איז א מנהל זאל זיך האלטן ווייט פון א קינד, א קינד איז פיר הונדערט וואלט עלעקטער, אזוי ווי די טוירד רעיל ביי די טרעין, דו רירסט עס אן ווערסטו שווארץ און פארברענט אין איין סקונדע. דאס זאלסטו דיך אויסלערנען, דאס איז א קינד, און אז דו ביסט וואלנערעבל צו קינדער, האב נישט קיין שייכות מיט קינדער, און אז דו האסט א שטוב מיט קינדער און דו קענסט דיך נישט קאנטראלן, וואק ארויס פון דעם הויז. ס'איז יעצט ארויסגעקומען שוין ווער דער אינגערמאן וואס האט געזאגט אז ער ער וועט נכשל ווערן מיט זיין טאכטער, איך האב עס געזאגט אויפן האטליין, א פרוי האט מיך אפגעקאלט, זי האט געוואלט וויסן צו ס'איז אמת צו דאס איז איהר מאן, זאג איך אים פארוואס פרעגסטו? זאגט זי ווייל איר מאן פלעגט איר דאס זאגן אז זי זאל נישט אוועק פארן און ער וועט נכשל ווערן און טאמער ס'איז איר מאן מוז זי שוין אהיים פארן איז בקיצור זי איז אהיים געפארן און ס'איז טאקע געווען איר מאן ענד געס וואט יעצט וויל זי אים גט'ן זאג איך אים ביסט א ביסט א רשע'נטע ער האט געוויינט צו דיר ס'איז נישט ער האט איר נישט געזאגט גארנישט און אלל אוו א סאדען הי סטראק יור דאדער אר הי טרייד טו סטרייק יור דאדער. ער האָט דיך געבעטן, איך בין אַ צעהיצטער מענטש, איך בין אַ יונגער מענטש, ס'קומט זומער, די פֿרויען גײען אױסגעשניטן מיט די דדים, איך נעם נישט אַראָפּ דעם אױג פֿון עס, איך װער צעהיצט און איך ברויך האָבן יעדע נאַכט אַ פֿרױ אין בעט. צי כ'װעל װאױנען יעדע נאַכט צי נישט, װײס איך נישט, אָבער איך ברויך האָבן אַ פֿרױ. האָט זי געזאָגט, איך בין נישט דײַן בית־הכּיסא, דײַן טױלעט, סאָ אױב דו האַלטסט, אַז דו ביסט אַ טױלעט, דאַרפֿט עטס טאַקע נישט זײַן אין אײנעם. מען דארף טאקע נישט זיין אינאיינעם. עניוועי יעצט גייען זיי זיך יעצט זענען זיי שוין ביי די דין תורה ווייל זיי האבן א הויז און ער האט א כ'ווייס ער האט א ביזנעס כ'וויל נישט זאגן מער סימנים ווייל באלד וועט מען וויסן ווער דאס איז באט דער אינגערמאן בעט זיך צו דיר און ווי לאנג וועט עס דויערן נאך א יאר נאך א יאר נאכדעם גייט דאך דאס אויך אוועק די תאוות ווערן אויכעט נמאס. איז אז ער בעט זיך צו דיר און דו לאזט אים איבער, ביסטו נישט מער ווערט ווי דו זאלסט זיין א גרושה און ער זאל דיר נישט געבן גארנישט. איך האב געזאגט, איך גיי צו די דין תורה טענה'ן אז ס'קומט זיך איר גארנישט, זי איז א מורדת און מ'טאר איר נישט געבן א פעני פון די כתובה. סאו רבותי, האסט איבערגעלאזט דיינע קינדער אליין אין שטאט, נאך ביי משפחה, ביי קרובים, סאמבאדי איז העווינג א גוד טיים וויט דעם, טראסט מי. ס'וועט נאר ארויסקומען וענתה בי צדקתי ביום מחר, מיין מישען איז נישט א היינטיגע מישען, טעיקס טיים. יעצט ס'איז דא אזוי, ס'איז דא מלמדים וואס האבן נאר געשלאגן, איינער הייסט אברהם פנחס דייטש, ער וואוינט אין אשדוד, דער אנדערע הייסט מנחם אלברשטיין, ער וואוינט אין תל אביב, דער אנדערע הייסט משה הירש, א בעלזער פון אשדוד, און דער אנדערער הייסט. מרדכי אברהם ראזענפעלד, בעלזא אשדוד, ער האט געטוהן חזעריי, ער איז שוין א חזר, כ'האב שוין גערעדט וועגן אים א לאנגע צייט צוריק, און נאכדעם איז דא איינער ישראל שפירא א בעלזער פון תל אביב, יעצט דאס אלעס איז פון איינעם א בעלזער וואס איז נעבעך געווארן אראפ פונעם וועג פון תל אביב. זעקס יאר צוריק, ער האט אלע תלונות אריינגעגעבן. יעצט אויף דעם ראזענפעלד איז דא א גאנצע זאך, דער מרדכי אברהם ראזענפעלד, אז ס'דא פֿופֿצן קינדער וואס האבן געזאגט אז ער האט זיי מאנס געווען, און מ'האט געמאכט אזא דיקען בוך אויף זיין כתב אישום, ס'אזא דיק ווי דרײַ בבא בתרא גמרות, ס'איז אנבעליוועבל. יעצט דאס אלעס קומט פון מעריב אנליין, צענליגע קינדער זענען דורך התעללות מינית, ס'איז געפערליך, זעקס ארבייטער פון די ישיבה אין א מוסד תורני אין תל אביב, אונז ווייס מיר אז דאס איז בעלז, איז ס'איז געווארן געפערליך, זעקס קינדער זענען געקומען פאראויס, צענליגע קינדער זענען געפאלן נעבעך אין יאר טו טויזנט פֿינף ביז טו טאוזנט צען לעבירות מין, און זייער אסאך זענען אראפ פון וועג, און ס'איז אלץ פון די תלמוד תורה. ס'איז געקומען פסיכאלאגן, ס'איז געקומען מענטשן וואס זענען נעבעך, וואס האבן פרובירט צו ראטעווען די קינדער, און מען האנדלט בערך צוויי הונדערט קינדער האבן זיך געוואלט הרג'ענען אין יאר צוואַנציק פֿופֿצן, פארוואס? אלץ ווייל מען האט זיי נעבעך סעקשועלי אביוזד. ס'איז מורא'דיג וואס דא גייט פאר, די אלע צייטונגען זענען פול, און דער חברה'מאן האט זיך צוגעדעקט מיט א האנטוך און האט זיך אראפגעבויגן אין קאורט אז מען זאל נישט קענען זען זיין פנים, יא אזא פנים טראגן מיר אונז. שוין, יעצט האטס אלע א גוטן טאג, און וואטש וואט יור דואינג.